פסח און מ'האט אים געמאכט א זכר פאר די קרבנות און אפיקומן איז א זכר לפסח, מ'מאכט א זכר לחגיגה, מ'מאכט א זכר פאר די קרבנות וואס איז געווען. פארוואס געפינט מען נישט אז מ'האט נישט געמאכט קיין זכר פאר ניסוך המים? מ'האט געמאכט א זכר וואס איז געווען שמחת בית השואבה איז א מנהג אז מ'מאכט א זכר פאר שמחת בית השואבה, מ'מאכט א זכר פאר די שמחה וואס איז געווען ביי די הכנה וואס מ'האט שואב געווען די מים, וואס נישט געמאכט קיין קיין זכר פאר פאר ניסוך המים אליין, מ'זאל עפעס גיסן וואסער, איך ווייס, מ'קען געפינען פארשידענע זאכן מ'זאל מ'זאל, איז דער רבי האט געזאגט אמאל אז דער וויבאלד מ'האט נישט געמאכט קיין זכר פאר ניסוך המים דארף דער שמחה, די איינציגע זכר וואס מ'האט געמאכט איז נאר דער שמחה, דארף דער שמחה דארף דער שמחה זיין אזא שטארקע שמחה וואס זאל וואס זאל זאל זאל דערמאנען אויף אלץ, אויב מען מאכט א זכר אויף יעדן פרט, איז מען מאכט נאר א זכר אויף יעדן פרט, אבער אויב מען מאכט נאר אויב דער איינציגער זכר וואס מען מאכט אויף דעם גאנצן זאך איז נאר דער שמחה, דארף דער שמחה דארף דער שמחה אליין מזכיר זיין דעם גאנצן דעם גאנצן געשעעניש, דארף עס זיין זייער א שטארקע שמחה, ווי איינמאל האט דער רבי געזאגט אז דאס וואס ער רעדט דברי תורה איז ווייל תורה איז נמשל למים, איז א זכר אויף ניסוך המים איז מען רעדט איז דברי תורה, תורה איז ווערט אנגערופן מים.

אט דורך דעם דעם אט דורך דעם ווארט אט דער אט דער עיקר הדגשה וואס וואס וואס וואס דער אלטער וואס דער אלטער רבי האט געוואלט אז תורה זאל זאל עד כדי כך דער אלטער רבי זאגט זייער א שטארקע ווארט אין פרק ד' דער אלטער רבי זאגט מים אה, תורה ווערט אנגערופן מים דער אלטער רבי זאגט דארטן אז דער אייבערשטער האט מלביש געווען הלביש הלביש הקדוש ברוך הוא דער אמת איז דער חכמתו יתברך איז אין סוף דער אייבערשטער האט מלביש געווען חכמתו יתברך אין דברים גשמיים בכדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן. ס'איז דאס וואס זאג דער פרשת אין ישראל מען לערנט א רשי. וואס איך טראכט פון דער רשי איז איז ער וואס איך פארשטיי פון רשי נישט נישט נישט דאס וואס רשי מיינט. לפועל מצות תלמוד תורה איז א מענטש זאל זוכן פארשטיין. ער זאל זוכן פארשטיין וואס איך פארשטיי. איך קען איך קען זיין עפעס א גרייז און זיך אבער לפויל דאס איז די מצות תלמוד תורה א מענטש זאל לערנען דער אלטער רבי זאגט אז דער אייבערשטער האט מלביש געווען רצונו וחכמתו בכדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן דער אייבערשטער זאגט ס'איז נישטא קיין תורה און א מענטש לערנט תורה דער אייבערשטער דער אייבערשטער האט מלביש געווען זאגט דער אייבערשטער האט קאסטום מעיד תורה געמאכט פאר יעדן איינעם פרעזענט אנדערש דער אייבערשטער האט מלביש געווען חכמתו רצונו יתברך בכדי שתהא כל מחשבה תפיסה בהן האט ער מא איז דאס וואס וואס איך האב בשעת א איד הארעוועט און ער האט גענומען פון די רש י עפעס א א געוויסער הבנה פון די רש י איז דער אייבערשטער האט מלביש געווען תורתו באופן כזה אז מיין שכל זאל קענען נעמען דאס וואס מיין שכל קען נעמען דאס נישט עפעס וואס רש י איז דאס איז תורה דאס איז דאס איז תורה און וואס איך פארשטיי איז עפעס א אין זיך אריינקריכען עפעס, א מצות תלמוד תורה צו לערנען, דער ביסל וואס איך האב איז דאס וואס דער אייבערשטער האט, דאס וואס א מענטש קען עפעס פארשטיין פון די רש"י איז ווייל דער אייבערשטער האט מלביש געווען רצונו וחכמתו אין א וועג אז איך זאל עפעס קענען נעמען דערפון, איז דער קליינער כמות וואס א מענטש א איד לערנט, איז דער ביסל וואס איז אין אים אריינגעקראכען אין קאפ, דאס איז ווייל דער אייבערשטער האט מלביש געווען, אריינגעגעבן דעם ענין אז אז אז אז אז עס קען אנקומען אין אים. דאס איז א חלק פון דער תורה אליין, דאס איז נישט עפעס א דער חידוש פון דער תלמיד ותיק, דאס איז דער תלמיד ותיק אליין פארשטייט, דאס איז דאס איז דער דאס איז דער גאנצער תורה, דאס איז תורה. דער אייבערשטער האט מצמצם געווען זיין חכמה אין א וועג אז דאס זאל אז מיין שכל זאל עפעס האבן דערפון. אוודאי עס קומט נישט צו ווי צו צו צו דער אייבערשטער וואס ליגט אין רש"י אליין, דאס איז דער אייבערשטער האט מלביש געווען, אבער לפועל דאס איז אויכעט א חלק פון תורה.

ס'איז א מציאות'דיגע זאך אז אז אז מיט אז אז ביי אנדערע אין אנדערע עניינים א מענטש לערנט לערנט לערנט גמרא צו אין כ'ווייס אנדערע זאכן בשעת א מענטש פארשטייט ער האט עפעס ער האט פארשטאנען דער ווארט ער האט עפעס דערהערט איז אמאל א מענטש פארשטייט אז א מענטש פארשטייט איין זאך איז דאס דאס ברענגט אים אריין אז ער אז ער זאל דאס גיט אים א ליכטיגקייט אין אין אסאך סוגיות אמאל פשט איז אמאל א מענטש האט געלערנט עפעס און ער האט פארשטאנען א גמרא און ער האט געהארעוועט און ער האט פארשטאנען איז דאס גיבט אים דעם זאגט דעם קאנפידענס אז ער קען לערנען אזוי האט ער געמיינט אז ער קען נישט אז ער האט אדורך געלערנט עפעס א רש"י און ער האט זיך דורך געהארעוועט און ער האט ער האט עס טאקע פארשטאנען ער האט עס טאקע פארשטאנען די קריכט קריגט ער עפעס א עפעס א עפעס א מער ביטחון אז ער קען פארשטיין אז ער קען לערנען און פארשטיין. וואס איין זאך אבער אמאל א מענטש פארשט איין זאך וואס א מענטש פארשטייט דאס ברענגט אים נענטער בכלל צו צו עס ברענגט אים נענטער בכלל צו דעם ענין ער ברענגט אים נענטער בכלל צום לערנען בכלל צום לערנען ברענגט עס ברענגט עס אים נענטער און על דרך זה איז אויכעט לגבי דער רבי רעדט אז אין חסידות איז דאס נאך מער אין גמרא איז א מענטש פארשטאנען דעם זאך איז אוודאי איז איז בדרך כלל אז א מענטש פארשטאנען א געוויסער מושג איז דאס נישט נאר וואס ער האט פארשטאנען דער מושג א מענטש האט פארשטאנען דער זאך ברענגט עס אים אריין אין דעם, ברענגט עס אים אריין אין דעם ענין, עס ברענגט אים אריין אין דעם לערנען בכלל, און מיט, און עס גיט אים א ליכטיגקייט, עס גיט אים א ליכטיגקייט, זאגט דער רבי זאגט אין חסידות איז דאס נאך מער בהדגשה, אז א מענטש דערהערט איין ווארט, איין נקודה האט עפעס, האט עפעס, זאגט, עס האט רעזענעיטעד ביי אים, ער האט עפעס, ער האט עפעס פארשטאנען א ווארט, ער האט פארשטאנען, ער האט פארשטאנען וואס דער מאמר וויל ארויסברענגען, און ער האט עס, ער האט עס דערהערט אביסל. איז אויב א מענטש האט דערהערט איין ווארט וואס דער מאמר וויל ארויסברענגען בדרך כלל איז דאס דאס דאס דאס גיבט אים א ליכטיגקייט אין אלץ דאס איז נישט נאר וואס ער האט פארשטאנען דער מאמר דאס דאס גיבט אים דעם קליינע ביסל וואס ער האט דערהערט בדרך כלל דאס דאס באלייכט אים אינגאנצן דאס גיבט אים דאס גיבט אים אן אנדער שטעל דאס גיבט אים אן אנדער שטעל בכלל דאס איז נישט ממש דער דער סארט זאך אבער מען זאגט אז ס'איז געווען א חסיד רבי זלמן משה געווען א ער איז געווען א באוואוסטער איד אין אין אין געווען אין רוסלאנד דערנאך איז ער געפארן אין ארץ ישראל און ער האט געזאגט אז אז מען הארעוועט מען הארעוועט אין דאווענען פערציג יאר אויף אז איין מאל זאל עפעס זאל עפעס זאל עפעס אז איין מאל זאל עפעס דערהערט ווערן א ווארט נישט נישט ער הארעוועט אין דאווענען יעדן טאג נישט ווייל נישט ווייל היינט וועט עפעס עה יעדן טאג דיין, איך ווייס ווען א שעה, ער וועט לערנען חסידות אפאר שעה, און טראכט חסידות אפאר שעה, נישט נישט ווייל אפשר ער וועט הארעווען אין צוואנציג יאר, וועט עפעס איין מאל ביים דאווענען וועט ער עפעס, וועט ער עפעס, ער וועט עפעס דערהערן עפעס, ער וועט עפעס, ער וועט עפעס פארשטיין וואס וואס וואס וואס חסידות וויל פון אים, ער וועט עפעס, עס וועט עפעס לייכטן ביי אים, און אויף דעם, דאס דאס איז דאס איז געארבעט א גאנצע, אז א בלינדער מענטש זעט איין מאל א בלינדע מענטש זעט איינמאל אור היום איז ער שוין אן אנדערע מענטש אינגאנצן, א בלינדע מענטש וואס האט קיינמאל נישט געזען, קיינמאל נישט געזען דער דער דער דער וועלט, קיינמאל נישט געזען, איינמאל איינמאל דער מענטש, איינמאל א בלינדע מענטש האט געזען, שוין אן אנדערע מענטש אינגאנצן, איצט ער האט שוין א מענטש מיט אנדערע מושגים, מיטאמאל ער איז זיך אינגאנצן געביטן, אפילו אז ער וועט ווערן וועט ווערן א בלינדער שפעטער נאכאמאל זיין, ער איז שוין געווארן אן אנדערע מענטש אינגאנצן, שוין געווארן אן אנדער אן אנדער מציאות אינגאנצן. ועל דרך זה, זאגט, א מענטש האט איין ווארט, א מענטש האט דערהערט איין ווארט, איין נקודה, געלערנט א מאמר, ער האט דערהערט, פארשטיין, איך נישט, ער פארשטיין די קשיא פון די מאמר, אקעי, די קשיא איז אויך א גרויסע זאך, ער האט פארשטאנען וואס, וואס דער, וואס דער, וואס דער מאמר וויל ארויסברענגען, וואס דער מאמר וויל זאגן, וואס, וואס פאר א, וואס פאר א ענין ליגט דא, וואס וויל מען דא ארויסברענגען. די קשיא פון די מאמר איז אויך די עניינים וואס, וואס, זאגט אמאל אז דער רבי רש"ב פלעגט זאגן מאמרים און דער סדר ביי אים געווען אז די אז די ס'איז געווען א ישיבה אין ליובאוויטש די בחורים ער פלעגט זאגן א מאמר פרייטיק ביי נאכט איז איז איינער פון די מעין פאקוסעס פון דער פון דער מאמר איז געווען פאר די בחורים פריערדיקער רבי זאגט דער דער אופן ווי אזוי די מאמר איז געווען וואס פאר ענינים עס האט זיך גערעדט געווען לפי ערך די די די די וואו די תלמידים האבן געהאלטן וואו די בחורים האבן געהאלטן

אבער קיינער האט נישט קיינער האט נישט געדענקט מען האט עפעס איבערגעטראכט נישט געדענקט עפעס קיין יא אז עס געווען עפעס נאך א ווארט עפעס נאך געווען נאך עפעס א הדגשה וואס וואס מען האט נישט איבערגעחזרט ביז איינער פון די בחורים האבן זיך אפגערופן אז אפשר אפשר איז געווען אין דער פסוק אפשר די זאגן די דיבור המתחיל און די קשיא איז אפשר דארטן געווען דער רבי רש"ב האט אזוי געשמייכלט אז די די פסוק דאס חזרט מיר נישט דאס איז נישט די דיבור המתחיל נישט דאס אבער די פארשטיין די קשיא פון די מאמר די פסוק זיך דאס אבער זאגט א מענטש האט פארשטאנען איין איין נקודה נישט א גאר גרויסע ספר איך ווייס תניא איז א גרויסע ספר לקוטי תורה איז א גרויסע ספר מען קען זיך אזוי פארלירן און מען וויל אלץ אפלערנען, א מענטש וויל זיין גלייך גלייך א בקי, וויל אלץ קענען, וויל שוין וויל שוין קענען, וויל שוין קענען די גאנצע, די רואיגקייט נעמען איין איין איין מאמר איין ווארט און זיך זעצן אויף דעם, איז חוץ פון דעם וואס מען דער עיקר דער נקודה פון חסידות איז דער אז יבקע, אז עפעס א ווארט זאל זאל זאל דער מענטש דערנעמען, עפעס זאל אריינקריכן ביי אים עפעס זאל אריינקריכן ביי אים ביי אים אין שכל ביי אים אין זיין סיסטעם אין זיין מציאות אין זיין ביי אים זאל עפעס אריינקריכן עפעס אביסל אביסל אביסל אביסל אלקות זאל אריינקריכן ביי אים אין מציאות אין זיין שכל אין זיין אין זיין אין זיין פארשטאנד אין זיין לעבן זאל עפעס ביי אים אדורכקריכן עפעס נישט נוגע וויפיל עס קריכט אדורך עפעס זאל ביי אים אדורכשפאלטן חוץ פון דעם איז אויב אויב מען האט פארשטאנען איין נקודה פון א מאמר בדרך כלל גיט עס אן אנדערע ליכטיגקייט צו דער מענטשן, גיט עס גיט עס לייגט עס אים אוועק אויף אן אנדער שטעלע, אנדערע מושגים ווי דאס דאס דאס וועט אים איבערשטעלן, בדרך כלל דאס וועט אים איבערשטעלן, אבער דאס דאס איז נישט דאס איז נישט דער דער עיקר פון דער ווארט, דער עיקר פון דער ווארט איז דער עצם דער גאנצער נקודה איז נישט נישט מען זאל קענען אסאך, מען זאל קענען עפעס נאך נאך ביאורים און נאך הסברים, די נקודה וואס וואס וואס

מען זאגט אז אז ס'איז נישט דאס לכאורה וואס איז דא דערין אויף דער יעקב אבינו דער אז יבקע כשחר אורך מיינט עס נישט אז אז אז שטייט די אושפיזין קומען ס'קומען אלע אושפיזין יעדן נאכט דארף האבן דא דארף האבן אלע די אברהם יצחק יעקב דארף האבן דא דער בעל שם טוב דא דא די אלע ענינים וואס איז די רבי ברענגט אמאל מען זאגט לגבי לגבי דער סדר אין חודש תשרי טאקע די ערשטע זאך איז ראש השנה ראש השנה איז איז די די ערשטע די ערשטע די ערשטע התחלה ערשטע התחלה פון דעם נייעם יאר איז ראש השנה דער סדר איז ראש השנה אליין זאגט מען נישט קיין קיין ס'איז נישטא קיין וידוי זאגט נישט קיין דערמאנט נישט קיין חטאים וואס איז ראש השנה ראש השנה איז שטייט אין חסידות אז אז אז א איד, אידן זענען מכתיר דעם אייבערשטן און מאכט דעם אייבערשטן א מלך. אז די מושג פון מלכות איז דאס זייער א מלכות איז זייער א שטארקע זאך. מלכות מיינט עס איז נישט גלאט צו זאגן מלכות איז ברצון. דא ממשלה איינער געוועלטיגט איבער א צווייטן איז דא מלכות. מלכות מיינט אזוי ווי מען זאגט אז אז אין א פשוטער אין א פשוטער אין א פשוטער זין היינטיגע אין די תלמידים און רבי שווער צו געפינען אזא אין היינט אזא יחס שווער צו געפינען בכלל היינט אזא מין סארט יחס פון מלכות איז איז א פערזענליכער שייכות פון א מלך מיטן עם ס'נישט עפעס א ס'נישט קיין קאלטער עפעס א קאלטער א יענער ווערט דער פירער נישט וואס מ'נעמט עפעס א מענטשן ער ווערט דער פירער פון דער עם איז דעמאלטס איז דאס א איז דאס א דאס איז נישט קיין שייך דאס איז נישט קיין קשר דאס א מושל מיינט נישט נאר אז יענער געוועלטיגט א מושל מיינט אז מען נעמט אימיצער וואס ער זאל ער זאל פירן דעם עולם ער זאל פירן מען נעמט מען איז ממנה עפעס א רב זאל זאל פירן דאס דאס איז די מושג פון ממשלה אפילו אז ס'ברצון אבער וואס מען נעמט אן אויף זיך אימיצער וואס אימיצער וואס זאל פירן מלכות מיינט אז דער עם וויל דער מענטש, מען וויל זיי, זיי ווילן זיך איבערגעבן צו דער מענטש, ס'איז נישט זיי, זיי, זיי, דאס איז א פ א מער א פערזענליכער זאך, זיי ווילן, זיי ווילן נישט האבן זיך, זיי ווילן זיך משעבד זיין, זיי ווילן זיך איבערגעבן צו ט צו דער מענטש, צו דער מלך, און דער מלך, וואס הייסט דער מלך וויל זיין א מלך, דער מלך וויל, וויל זיך איבערגעבן צום עם אז ער זאל זוכן דער גוט פון דער עם. עס איז א פערזענ אזוי מ'זאגט אז עס קען זיין אימיצער א מלמד די תלמידים מיט די מלמד זיין דזשאב איז צו טיטשן און תלמידים ווי זיי האבן נישט קיין ברירה זיי מוזן אריינגעשטעלט אין דעם קלאס זיי דארפן זיי הערן פון דער מענטש דאס איז דאס איז דאס איז נישט קיין אמת'ער דער אמת'ער רבי תלמיד איז אז דער רב האט ליב ס'דא עפעס א פערזענליכער שייכות פון דער רבי מיט די תלמידים דער רב איז מייקר די די די תלמידים און ער וויל זייער גוט ער גיט זיך איבער אויף צו זיי לערנען ער גיט זיך איבער צו זיי ווייל ער גיט זיך איבער צו זיי צו נישט ער גיט זיך איבער ער איז זייער באס ער גיט זיך איבער צו זיי ער וויל זייער גוט ער וויל זיי פירן ער וויל ער איז זיך משעבד צו זיי צו די מענטשן ער מייקר ער וויל דער ער וויל דער מענטש זאל וואקסן דער מענטש זאל וואקסן דער קינד זאל וואקסן דער בחור זאל וואקסן א שייכות אישית פערזענליכע שייכות און די תלמידים זיי ווילן לערנען פון דער מענטש זיי ווילן האבן, דאס איז א מלכות, דאס הייסט, דאס איז, אויב ס'איז סתם אזוי, איינער איז א בעל הבית, מיט, מיט, און ס'איז דא מענטשן וואס דאס זענען, זענען בירגער, דאס ווערט אנגערופן ממשלה, ממשלה איז לאו דווקא איינער וואס ער געוועלטיגט מיט, מיט כח, ממשלה איז אז ס'איז דא א פירער אן א פערזענליכער, אן א פערזענליכער, אן א פערזענליכער אישיות'דיגער שייכות, אן עפעס א יחס אישי פון דער, פון דער עליון מיטן, מיטן, מיטן. ער פירט, ער איז דער פירער, ער פירט. עס קען זיין אמאל אסאך מאל, עס קען זיין א רבי תלמיד איז אויכעט אזא מין סארט אופן. ער דארף טיטשן און יענער דארף הערן, עס איז נישט עפעס א, אפילו א יענער וויל, ער וויל גיין אין סקול אבער עס איז נישט וואס ער האט עפעס א שייכות אישית מיט יענער מענטש. מלכות איז אז דער מלך האט א רצון, ער וויל די מענטשן, די מענטשן האבן אים. ער האט עס איז ביי אים ער האט עס איז ביי אים געבוירן א געשמאק ער וויל זיך איבערגעבן צו די מענטשן ער וויל ווערן אויס פרייוועט מענטש און נישט אינוואלווד אין זיך ער וויל ווערן א פירער פון די מענטשן ער וויל ווערן א איש כללי און זיי פירן ער איז מייקר די מענטשן דאס איז זייער א מען זאגט אז אידן זענען ביים אייבערשטן ביים אייבערשטן א תענוג אז ער זאל זיין א מלך אויף זיי.

און דער אייבערשטער איז מייקר א אידן, דער אייבערשטער וויל א איד איז מעורר אייבערשטן א רצון צו זיין א מלך, פאר דעם פאר ראש השנה איז דער אייבערשטער כביכול נישט אינטערעסירט ער איז בעסער בעסער זיין ביי זיך מיט זיין איך ווייס דער אייבערשטער איז אין סוף ער דארף נישט האבן זיך א די די בורדען אויף צו נעמען קער פון א עם מיט מענטשן עס איז זייער א גרויסע ס'איז א ס'איז א גרויסע יאך נישט קיין נישט קיין א ס'איז א גרויסע נישט קיין פשוטע זאך.

איך וויל משעבד זיין מיין לעבן פאר יענעם, איך וויל ווערן א קעניג, איך וויל דעדיקעיטן מיין לעבן פאר אימיצן אנדערש. א מענטש נאטורליך, ער האט זיין לעבן, ער האט זיינע זאכן וואס ער דארף טון, ער וועט בייטן זיין גאנצער מהות, ער וועט איצטער משעבד זיין זיך, זיך איבערגעבן צו מענטשן, איז א מורא'דיגע שינוי, דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, און ער דארף עס וועלן, א מענטש וויל עס נישט וועט עס נישט ווערן. ס'איז א הקרבה, און ער דארף וועלן דעם הקרבה, דאס איז נישט אזוי פשוט. ער דארף וועלן, ער דארף וועלן, וועלן זיין א, זיין א רבי אויף די מענטשן, דאס איז זייער א גרויסער, זייער א גרויסער, זאגט עס אמאל, אימעצער, איינער האט געוואלט עפעס, איינער האט געוואלט זיין, נעמען, נעמען עפעס א רביסטווע, האט אים אימעצער געזאגט, דאס איז נישט, דאס איז א גרויסער, ס'איז א גרויסע צרות, עס איז דאך די צער פון חסידים, עס איז נישט עפעס מען נעמט עפעס א מושל, ער האט נישט קיין, ער ווערט, ער ווערט אין טשארדזש און ער קריגט נאר שררה, ער ווערט אין טשארדזש און געענדיגט. א אמת'ער, א מלך הייסט אז נישט ער ווערט אין טשארדזש, זיי, עס, זיי, זיי וועלן אים זיין נוגע. עס וועט אים זיין נוגע, עס איז אן אנדער, עס איז, דאס איז דער. זייער צרות וועט אים זיין נוגע, מיטאמאל קלייניקייטן וועט אים אנ-, אננעמען, וועט ער דארפן זיך באשעפטיגן מיט קלייניקייטן, דאס איז, דאס איז א שינוי מהותי אין א מענטש, עס איז נישט קיין פשוטע זאך. אין ראש השנה, אידן זענען מעורר ביים אייבערשטן אז ער זאל וועלן זיין א מלך אויף זיי. עס איז א מורא'דיגע, עס איז א מורא'דיגע קירוב פון א איד מיטן אייבערשטן. ראש השנה איז א, איז א, איז א, איז א מורא'דיגע קירוב פון א איד מיטן אייבערשטן. אז א איד, וואס, וואס זעט, א איד גייט אין שול און ער וויל דעם אייבערשטן אלס מלך. אידן זענען מענטשן וואס זיי ווילן קיינער אנדערש נישט אויסער דעם אייבערשטן אליין, עס איז זייער א שטארקע אזוי א מענטש קומט צוגיין צו א מענטש און זאגט איך וויל נאר דיר, איך וויל אז דו זאלסט זיין מיין מיין מיין פירער, איך וויל דיר האבן, דאס דאס איז זייער א שטארקע קירוב פון א מענטש צו א צווייטע מענטש, אז א מענטש א מענטש איז זיך משעבד צו א צווייטער מענטש און ער זאגט אים אז איך וויל נאר דיר האבן, דאס איז זייער א זייער א שטארקע קירוב. און דער אייבישטער נעמט עס אן. קען זיין אמאל אז דער תחתון וויל זייער שטארק האבן אז דו זאלסט זיין מיין פירער אדער ער איז נישט אינטערעסירט וואס ווילסטו איך האב בעסערע זאכן צו טון. דער אייבישטער נעמט אן דעם ער איז מייקר די הכתרה פון א איד און ער נעמט עס אן. עס איז זייער א שטארקער קירוב. ער ווארט אויף דעם. ווארט אויף דעם. דאס איז זייער א שטארקער קירוב. זייער א שטארקער קירוב צווישן א איד מיטן אייבישטער. און אין יעמאלט זאגט יעמאלט יעמאלט זאגט נישט קיין על חטא יעמאלט נישט נישטא קיין חטא א איד א איד איז נישט ווייט פונעם אייבערשטן ראש השנה ס'איז א פארקערטע זאך אינגאנצן א איד זאגט דעם אייבערשטן דער איינציגער וועמען ער וויל איז נאר דער אייבערשטער אליין און דער און דאס וויל דער אייבערשטער דער אייבערשטער איז גרייט אוועקגעבן זיין גדלות פאר א איד דאס איז דער אלטער רבי זאגט אין תניא אזוי אין פרק מ"א אז דער אייבערשטער ווערט א מלך מיינט דער אייבערשטער איז מניח מניח אלע עולמות ער לייגט אוועק אויפן זייט אלע וועלטן איז מניח. דער אייבערשטער לייגט אוועק אויפן זייט אלע גרעסערע זאכן, און וואס איז אים נוגע? אים איז נוגע ווי פירט זיך עפעס א איד, והנה השם ניצב עליו און קוקט זיך איין צי ער, דאס איז אים נוגע, צו מיר פארשטייען דאס צו נישט, אבער אז ער, דער אייבערשטער איז מניח גרעסערע וועלטן, ער איז מניח העכערע זאכן, און ער דער אייבערשטער כאילו בייט, ער ווערט א מלך, אים זאל זיין נוגע, זייער א שטארקע קירוב. ראש השנה, און ערשט נאך דעם קירוב הייבט זיך אן עשרת ימי תשובה, מען זאגט על חטא, מען זאגט מען, מען דערמאנט יא די פארשידענע מנהגים וואס מען זאגט סליחות עשרת ימי תשובה, און מען זאגט על חטא עשרת ימי תשובה, יום כיפור זאגט מען על חטא, ראש השנה אליין זאגט מען נישט, אז מען הייבט אן דעם יאר זאגט מען נישט קיין על חטא, דער רבי זאגט אמאל אז ראש השנה אליין איז א איד זייער שטארק נאנט מיט'ן אייבערשטן, זייער א שטארקע קירוב, וואס איז דער וואס איז דער ווידויים נאך דעם? לאחר ווען א איד איז אזוי נאנט צו דעם אייבערשטן אזוי אזוי בקירוב, יעמאלט אז איך בין אזוי נאנט עד כדי כך אז דער אייבערשטער האט אנגענומען מיין מיין מיין בקשה אז ער זאל ווערן א מלך האט דער אייבערשטער אנגענומען ווי ווי פאסט עס ווי פאסט עס איך זאל זינדיגען דער על חטא איז נישט עפעס א איד קלאפט על חטא איך בין א זינדיגער אז אז אז דער אייבערשטער האט אנגענומען מיין בקשה זיין א מלך

ס'איז נישט פארדעם וואס מען רעדט אז דער אלטער רבי זאגט חבד אז א מענטש לערנט און ברענגט עס אריין אין זיך, יעמאלט דארף ער דאס זיין מציאות און דארף אריינברענגען אלוקות אז עס אדורכשפאלטן זיין מציאות, אבער ס'הייבט זיך נישט אן אזוי, ס'הייבט זיך אן אז אז אלוקות לייכט, אלוקות לייכט, דער בעל שם טוב, בעל שם טוב איז אלוקות לייכט, ס'דערהייבט שמחת בית השואבה איז געווען אבוקה של אור, אבוקה של אור ס'הייבט זיך אן אז ס'מאיר אז מ'באלייכט, חסידים אנשי מעשה מ'באלייכט א אידן, מ'באלייכט א אידן אז דער אמת איז אז אז אז ער האט א שייכות מיטן אייבערשטן, בעצם האט ער א שייכות מיטן אייבערשטן, און אפילו פאר פאר דעם וואס מ'טוט עפעס, פאר הארעוואניע פאר עפעס, א איד זאל וויסן זיין אז ער האט א שייכות מיטן אייבערשטן און דער אייבערשטער זוכט אים, דאס איז מ'הייבט אים אויף,

א מענטש און ער איז נישט ער איז נישט אוועק געשטעלט אין א העכערע ער איז נישט ער נישט ער שטייט נישט אין א ליכטיגע אטמאספער א מענטש איז פארקערט ער טראכט וועגן זיינע זיינע עבירות ער זאגט על חטא דאס און דאס נישט אזוי העט מען לערנען א איד טוט און די ערשטע זאך א איד לערנט תורה און ווערט עס תורה באלייכט אים תורה שטעלט אים אוועק בקרן אורה תורה הייבט אים אויף שטעלט אים אוועק בקרן אורה ווי אזוי פריער האט א שייכות מיטן אייבערשטן דערנאך דארף מען טאקע פאנאנדערקלייבן לאחרי זה דארף שוין זיין דארף זיין אלעמאל ששונים בתורה דערנאך איז דייקא אני לדודי ודודי לי דער רבי זאגט די די שאלה דער רבי האט געפרעגט איז זאגט אני לדודי ודודי לי די פשט חסידות זאגט אלעמאל אז ניסן איז דא דעם דודי לי ואני לו אז א איד איז זיך מתקרב צום אייבערשטן ווייל דער אייבערשטער מעורר דעם שייכות דער אייבערשטער מעורר דעם קשר דודי לי ואני לו דער אייבערשטער באווייזט א אידן ווי ער וויל האבן דעם אידן, און דאס איז מעורר צוריק ביי א אידן אז א איד וויל האבן דעם אייבערשטער. איז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער הייבט אן הייבט אן דעם שייכות, דערנאך פאר אני אני לדודי ודודי לי, אז א איד, א איד איז דער וואס וואס וואס שאפט דעם שייכות צום אייבערשטן, א איד זוכט עס אפ, עס שטאמט פון דעם אני. דער רבי האט געפרעגט, אויב ס'שטאמט פון דעם אני, פארוואס הייבט זיך אן דער שייכות צום חודש אלול, ווייל אני לדודי, איז וואס איז שייך צו דערמאנען הרועה בשושנים, ששונים בתורה, תורה איז דאך אז א איד לערנט תורה איז שוין תורה האט השפעה אויף אים. ס'איז דאך די גאנצע ווארט פון חודש אלול אני לדודי. זאגט פאר תורה נישטא קיין אני אויך נישט. די גאנצע צע ס'הייבט זיך אן תורה הייבט זיך גארנישט נישט אן. סתם אזוי אן נישט תורה איז פריער מען זאל מען זאל בכלל וויסן וואו מען האלט. תורה איז תורה אור א מענטש זאל זיך זאל שטיין בקרן אורה נישט גלאט אזוי דערנאך לאחר וואס א איד לערנט תורה מלמעלה למטה דא אני לדודי פאר דעם ששונים בתורה נישטא וועמען צו רעדן, נישטא פאר וועמען צו רעדן אויך נישט, פאר דעם, אוודאי די מטרה איז אז אז אלוקות זאל טאקע אדורכשפאלטן דער מענטש און ווירקן אויף אים און פועל זיין ביי אים, דער באוואוסטער בריוו דער רבי רש"ב שרייבט אין. וועגן י"ט כסלו, אז דער אלטער רבי האט מוסר נפש געווען, מגלה געווען חסידות און די מטרה איז אז חסידות זאל מגר אויף צו פארטרייבן מידות רעות, ער וויל חסידות זאל פועל זיין ביז ביז פארטרייבן דאס זאל ווירקן האבן א השפעה אויפן מענטשן און און וואס דער מענטש דארף דאס אנקומען אין אים דורכשפאלטן זיין מציאות, אבער דער ס'הייבט זיך נישט אן מיט דעם וואס מ'נעמט דעם ענין אלץ ווי ס'הייבט זיך נישט אן מיט דעם וואס איך לערן אויף צו אויף אויף צו ווירקן אויף זיך אויף צו אז דאס זאל אדורכשפאלטן מיין מציאות. ס'הייבט זיך אן אז א איד, ס'הייבט זיך אן דער בעל שם טוב, ס'נישט נוגע וואו דו האלטסט, אלוקות, דער אייבערשטער האט ליב א אידן, מ'הייבט אויף א אידן די ערשטע זאך. א איד, מ'הייבט אים אויף ס'דא ראש השנה, א איד איז נאנט מיטן אייבערשטן, א איד זאגט אין לנו מלך אלא אתה, און דער אייבערשטער נעמט אן די מלכות. לאחרי זה דארף מען טאקע דארף מען טאקע פאנאנדערקלייבן וואו מ'האלט. ס'הייבט זיך נישט אן אזוי. זאגט אזא משל אז שמחת בית השואבה איז געווען ווען אבוקה של אור מ'האט מדליק געווען, שטייט אז די מנורות זיינען געווען חמשים אמה, מנורות זיינען געווען חמשים אמה, און שטייט אז אז אז א איש אז ג ק איז נישט געווען קיין חצר בירושלים וואס איז נישט געווען ליכטיג, צוליב דעם אור וואס איז געווען אין דעם עזרה. ביז אז אשה בוררת חיטים לאור של די בית השואבה אז אז די ליכטיגקייט איז געווען חמשים אמה העכער ס'איז געווען זייער א הויכער אור זייער א אור וואס איז העכער די גמרא זאגט אז דער אור איז געווען חמשים אמה עס האט באלעכט אין גאנץ ירושלים ביז עפעס א פרוי וואס איז געגאנגען קאכן בורר זיין חיטים צו אוועקנעמען די פסולת פון די חיטים זי האט געקענט בורר זיין חיטים פונעם אור פון די בית המקדש דאס איז דער אור פון דעם בית המקדש איז עד כדי אז אן אשה זאל האבן זאל קענען האבן די גענוגענדע ליכטיגקייט אויף צו מברר זיין חיטים די פסולת פון די חיטים דאס איז נישט נישט דאס דאס איז ממש די ראשונים טאקע פרעגן איז עס פרעגן ווי קען מען ווי קען מען נוצן דאס מעילה ווי קען מען נוצן אפילו אז קול ומראה איז נישט דא אין עם מעילה מען טאר נישט נוצן דעם אור פון בית המקדש אויף צו מברר זיין מברר זיין חיטים ווי ס'האט ער געזאגט, דער אור געווען זייער א הויכער. ס'איז געווען חמשים אמה. זייער א הויכע מנורה. דער מנורה איז געווען חמשים אמה געווען העכער פון געווען העכער פון באלייכטן א חצר אין ירושלים. ס'איז נישט געווען א אור וואס ענינו איז געווען אויף צו באלייכטן חצרות אין ירושלים און אויף צו געבן די אפשרות צו א פרוי צו בורר זיין פסולת מתוך אוכל. ס'איז געווען חמשים אמה העכער העכער אור. אבער סוף כל סוף וויל וויל מען אז דער אור זאל סוף כל סוף ברענגען אז מ'זאל קענען טאקע בורר זיין אוכל מתוך פסולת. אבער הייבט זיך אן איז זייער א הויכער אור וואס איז העכער פון פון וואס איז העכער פון א מענטשן העכער פון די צרכים פון א מענטשן און ס'איז נישט און דער אור איז נישט געקומען בכדי צו ארויסהעלפן דער מענטשן אין וואס ער דארף זיין ס'איז דא א גילוי אלוקות דאס חסידות איז אז עס זאל נתגלה ווערן דער אמת פון געטליכקייט זאל מאיר זיין אבער לפועל די מטרה איז אז סוף כל סוף זאל מען קענען נוצן די ליכטיגקייט אויף צו אוועקנעמען דעם פסולת פון א מענטשן. נישט דאס איז די ראשית הדברים, די ראשית הדברים איז די בעל שם טוב די ראשית הדברים, ס'לייכט, ס'איז די אלוקות און א מענטש דארף לערנען וועגן אלוקות, די אלוקות דארף לייכטן ביי אים, נישט בכדי אז דאס זאל עפעס דורכשפאלטן זיין מציאות אז ער זאל זיך בייטן צוליב דעם, דאס ער זאל קענען אוועקנעמען די פסולת וואס געפינט זיך אין אים, די עצם זאך א איד, א איד האט א שייכות מיט'ן אייבערשטן, א איד לערנט, בעצם א איד האט א שייכות מיטן אייבערשטן, ס'נישט נוגע וואו ער האלט, א איד האט א שייכות מיטן אייבערשטן, אבער דער סוף פסוק איז אז מען דארף אז מען דארף יא אראפטראגן דעם אור דאס זאל אז דאס זאל אז מען זאל קענען טאקע מברר זיין פסולת מתוך אוכל, דאס איז שוין דאס איז שוין א צמצום, דאס איז שוין מען נוצט דעם ענין בכדי צו פארנאנדערקלייבן און אויסראמען זאכן וואס דארפן נישט זיין ביי זיך, אבער דאס דאס איז דאס איז דאס איז דער דאס איז דער סוף דבר, דאס איז די מטרה, אבער זאג דאס דאס איז נישט דאס דאס איז נישט דער ראשית, דער ראשית אבער מען דארף האבן די.

צו זאכן א אינטערעסאנטע זאך ווען ער זאגט אז אז ער געט דאס דאס מיט צוויי נקודות אז דער שטייט דער די אושפיזין שטייט אז די אז די אברהם יצחק יעקב זאגן אלע באזונדערע פסוקים אברהם זאגט אז תתענג על הוי' יצחק זאגט גבור בארץ יהיה זרעו יעקב זאגט אז יבקע כשחר אורך די אנדערע צדיקים משה אהרן דוד די זיי זאגן דעם פסוק ונחך השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך די אינטערעסאנטע זאך וואס זאגט ונחך השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך איז ונחך השם הוי' תמיד מיינט אז א איד וואס פאר א ברכה גיבן אלע אנדערע צדיקים שאר צדיקיא אז א איד שטייט שויתי השם לנגדי תמיד, שויתי השם לנגדי תמיד, עס איז נישט עפעס נאך א נאך א מצוה, בכדי אז א מענטש זאל קענען זאל קענען אדורך אדורך אדורך שטיין אלע אלע שווערקייטן וואס א מענטש האט, דארף א מענטש אלעמאל האבן די הכרה ביי זיך אז ער נישט אז דער מענטש איז נישט אליין, אז דער אייבערשטער דער אייבערשטער דער אייבערשטער פירט אים, ונחך השם תמיד, א מענטש דארף וויסן אז דער אייבערשטער דער אייבערשטער פירט אים אלעמאל. און וואס פאר א מצב א מענטש איז, איז ווייל דער אייבערשטער פירט אים דארט, ממילא נישט קען נישט זיין א זאך אז א מענטש געפינט זיך אין א מצב וואס איז צו שווער, ער קען עס נישט אדורכברעכן, ער קען נישט, ונחך השם תמיד, דער אייבערשטער פירט אים דארטן, און דער אייבערשטער געפינט זיך מיט אים, איז אוודאי וועט ער קענען, וועט ער קענען אלץ אדורכברעכן. שויתי השם לנגדי תמיד, פארוואס איז דאס א כלל גדול בתורה, ווייל א מענטש גייט דורך פארשידענע שינויים, משך'ן טאג גייט דורך פארשידענע שינויים, ביי פארשידענע וואס איז אנדער, עס קען זיין אז לעיזינעס איז אמאל א העלם והסתר, א מענטש מיינט ער קען נישט איבערקומען זיינע אייגענע, זיינע אייגענע, זיינע אייגענע זאכן קען ער נישט, ער קען נישט איבערקומען, איז שויתי השם לנגדי תמיד, וואו וואו א מענטש איז האט ער דעם שם הוויה, אמאל זאגט מען שם הוויה איז העכער פון טבע, א מענטש האט א כח דער אייבערשטער געפינט זיך מיט אים און דער אייבערשטער פירט אים, ער האט א כח איבערקומען אלע איבערקומען אלע זאכן, אלטער רבי איז א הפלא'דיגע זאך, וואס דער אלטער רבי זאגט, דאס דער אלטער רבי רעדט אין תניא אין פרק ל', התבוננות פון פון והוי שפל רוח בפני כל האדם, דער אלטער רבי זאגט מען זאל אז ווי קען ער זיין ווי קען א גרויסע חשובע איד זיין א שפל רוח בפני סתם א קל שבקלים, א מענטש א פורק עול, דער אלטער רבי זאגט אז דער מענטש זאל זיך אריינטראכן ווי יענער פורק עול, ווי זיין ווי זיין עסק איז גיין בשוק און ער זעט אלע תאוות, עס איז א מלחמה גדולה, עס איז א מלחמה, עס איז א זייער א גרויסע מלחמה, און יצרו בוער כתנור ווי ווי א פלאם פייערדיגע תנור פון א אופה, דער אלטער רבי זאגט אז א בעקער איז זיין תנור איז אסאך העסער פון א רעגולער בעל ווייל די בעקערס תנור ארבעט באופן תמידי און ער באקט אסאך א גרעסערע כמות איז דאס אסאך א גרעסערע פייער איז דער איז דער אופה'ס בעקער איז דער בעקערס תנור איז גאר א דער אלטער רבי זאגט אז דער יצר פון דער פון דער יושבי קרנות איז בוער ממש ס'ברענט א מוראדיגע פייער ביי אים איז דער אלטער רבי זאגט דרך אגב אף על פי כן אין לו שום התנצלות כלל אינמיטן אלטער רבי רעדט דער התבוננות דער חשבון ווי ער דארף טראכטן ווי ער איז נידריגער פון זאגט אלטער רבי אויפן זייט ואף על פי כן אין לו שום התנצלות כלל על שלא אז וואס ער וואס א מענטש וואס ער האלט זיך נישט אפ צוליב פחד השם אז שאין יראת אלקים לנגד עיניו אין שום התנצלות כלל קיין עקסקיוז נישט ווי דארט אז זאגט אז מיט אז מיט אז אין לו שום התנצלות כלל אויף דעם וואס אין יראת אלקים לנגד עיניו קענסט זאגן אזוי צו א מענטש אז דו האסט קיין עקסקיוז נישט אז דו האסט אז דו האסט נישט מורא פונעם אייבערשטן, ס'ברענט ביי דיר א פייער, סא איז וואס? דו האסט נישט קיין התנצלות, דער אלטער רבי מאכט א חשבון פאר יענער, גיבט אים א גאנצע עבודה, אין לו שום התנצלות כלל שאין פחד אלקים לנגד עיניו, א איד א איד קען אלץ איבערקומען, אין לו שום התנצלות כלל, ער האט נישט קיין עקסקיוזעס, נישטא קיין עקסקיוז, אין לו שום התנצלות כלל. איז דער ונחך הוי' תמיד. א איד איז עפעס אנדערש, ס'קען ברענען א פייער ביי אים אין הארץ, אף על פי כן, א איד איז אלעמאל, דער אייבערשטער איז אלעמאל מיט אים, און ס'איז נישטא א זאך וואס א איד קען נישט בייקומען, דאס איז איין זאך, דאס איז, דאס איז, דער אייבערשטער געפינט זיך אלעמאל ביי אים. אבער דער רבי זאגט דאס איז נישט גענוג, וואס איז דער והשביע בצחצחות נפשך מצד דעם ונחך השם תמיד, דאס גיט אים נאר איין זאך, שויתי השם לנגדי תמיד גיט, נאר דעם באוואוסטזיין אז דער אייבערשטער איז מיט אים און פירט אים, דאס גיט דעם מענטשן נאר דער מעגליכקייט איבערקומען שווערע זאכן, איבערקומען נסיונות, אבער ער זאל האבן שמחה אין עבודת השם, ער זאל ער זאל זיך פרייען מיט מיט מיט זיין לעבן, מיט זיין דינען די אייבערשטן, דאס נישט. ער וועט קענען איבערקומען שוועריקייטן, ער וועט קענען דורכברעכן שוועריקייטן, אבער פרייען זיך דערמיט וועט ער נישט קענען. שמחה און עבודה וועט נישט קענען. עס איז שווער, א מענטש האט עס ברענט א פייער, עס איז שווער טאקע, אף על פי כן אז א איד ווייסט זיך פארבונדן אלעמאל מיטן אייבערשטן קען ער איבערקומען די אלע שוועריקייטן, אבער ער זאל זיין צופרידן דאס קען ער נישט ווייל לפועל דארף ער זיך אפהאלטן פון א תאווה און און ס'איז פארשידענע שוועריקייטן. וואס איז דער והשביע בצחצחות נפשך איז אז א איד זאל זיין זאל האבן שמחה אין עבודת השם, אבער דער זאל האבן שמחה דארף זיין והשביע בצחצחות נפשך, צחצחות איז א עס איז א אור גדול, זייער א הייכע, עפעס א ליכטיגע אור, צחצחות, איז דאס בכדי אז ער זאל זיין שמח, ער דארף זיין והשביע בצחצחות נפשך, דארף זיין נפש ווערן אנגעפולט מיט אור, ער דארף ווערן, ער דארף ווערן אנגעזעטיגט מיט ליכטיגקייט, ס'נישט גענוג אז א מענטש ווייסט אז דער אייבערשטער פירט אים, איז דער אייבערשטער פירט אים. אבער זיין נפש איז נישט מלא פון ליכטיגקייט, וועט נישט האבן שמחה, ער וועט טאקע בייקומען, מצד דעם בעל שם טוב אליין, מצד דעם וואס ס'לייכט אלוקות ביי א מענטשן, ער ווייס, ער וועט האבען די הכרה אז ער געפינט זיך אלם וואו ער גייט, דאס בהשגחה פרטית און דער אייבערשטער פירט אים, במילא קען ער, איז נישטא קיין זאך וואס א מענטש קען נישט איבערקומען, ס'נישט, א מענטש איז קיינמאל נישט אין א מצב וואס ער איז דארטן ווייל בטעות, וואו ער איז איז דער אייבערשטער גייט מיט אים. וועט ער קענען בייקומען שוועריגקייטן, אבער ער וועט זיין שמחה פון דעם וועט ער נישט האבן, שמחה פון דעם וועט ער נישט האבן, שמחה איז בשעת אין זיין נפש לייגט זיך אלוקות, אין זיין נפש, דאס אין זיין, א מענטש קען זיך נישט פרייען מיט א זאך וואס ער אליין פילט נישט דעם יוקר פון דער זאך, ער דארף פילן די טייערקייט פון דער זאך, דאס והשביע בצחצחות, א מענטש זאל זיין צופרידן אין יעדער מעמד און מצב, נישט נאר ער זאל קענען איבערקומען שוועריגקייטן, ער זאל זיין צופרידן אלעמאל, אין וואס פאר א מצב דער אייבערשטער שטעלט אים אוועק זאל ער זיין שמח וטוב לב, איז אויב דער אור גדול איז ביי אים איז ביי אים אין זיין נפש, ער האט דאס פארשטאנען, ער האט דאס אריין ער האט דאס געפילט, ער האט דאס געפילט, דאס איז שוין דאס איז שוין דאס איז שוין דאס איז דאס איז וואס די אלטער רבי האט געוואלט פועל זיין, אז דער אור ליגט דער אור גדול דער אור גדול דער קל הקל הגדול והנורא אזוי ווי דער רמב"ם זאגט, דאס זאל ביי אים והשביע בצחצחות נפשך, א מענטש זאל האבן, ער זאל, דער אלטער רבי זאגט אמאל, טעמו וראו, א מענטש זאל עפעס טועם זיין, זאל האבן א טעיסט פון דעם, דאס זאל, דאס זאל, דאס זאל אריין קריכן ביי אים אין בלוט אביסל, ער זאל זיך פרייען דערמיט, נישט סתם, א מענטש זאל וויסן זיין אז ער קען אלץ איבערקומען, ער זאל, דאס זאל, דאס זאל פועל זיין ביי אים שמחה, ער זאל זיך פרייען מיט געטליכקייט, דאס איז בשעת דער ענין עפעס קריכט אביסל אדורך אין זיין מציאות, ער פארשטייט עס, זייער פארשטאנד איז אז די אלטער רבי איז לפועל חסידות איז איז א כח אלוקי ס'איז נישט גלאט אזוי אבער האט די אלטער רבי אריינגעגעבן מיט דעם כח אז ער זאל עס זאל קענען זאל קענען נישט נאר איבערקומען און לעבן ער זאל איבערקומען שוועריקייטן צוליב דעם ער זאל וויסן ער זאל האבן בטחון נישט נאר אז ער האט בטחון ער האט בטחון אז ער קען איבערקומען און

דער טוב ואלוקות וואס געפינט זיך אין די יסורים אויכעט, דאס איז דאס איז דער מענטש קען זיין שמח אין אלע מצבים, דאס איז דער אלטער רבי תניא א סך, דער מענטש קען זיין בשמחה, דער מענטש איז שמח ווייל ער איז ער איז נישט ער איז ווי זאגט אבליווי ער איז נישט אבליווי, ער איז מסיח דעת, נישט נוגע וואס איך גיי אדורך, ווי אזוי ער איז ער ווייסט פונקט וואס ער גייט אדורך דער אלטער רבי רעדט כמה עצות און תניא מ'זאל זיין בשמחה מ'זאל זיין בשמחה וכדומה און די נקודה פון די עצות וואס דער אלטער רבי זאגט איז די נקודה פון די עצות איז אז אלוקות זאל זיין א זאך וואס דאס וואס דו ביסט מיט'ן אייבערשטן דאס זאל ביי דיר דאס זאל ביי דיר ביי דיר זיין עפעס א לעבעדיגע זאך וואס מאכט דיר צופרידן דער אייבערשטער איז נישט עפעס א זאך מבחוץ עפעס א כח וואס גיט דיר כח איבערקומען שוועריגקייטן דאס איז א זאך וואס וואס דאס זאל ווערן א חלק פון דיין לעבן. דאס לעבן מיט דעם, דאס זאל ווערן א חלק פון דיין לעבן. דער אלטער רבי האט געוואלט מיט חב"ד, אז אלוקות זאל זאל אריינקריכן דער מענטש, דאס זאל אריינקריכן אין זיין אין זיין אין זיין אין זיין לעבן זאל דאס אריינקריכן. אז אלוקות דאס איז דער אלטער רבי רעדט למשל אין שער היחוד והאמונה וועגן וועגן א דבר הוי' איז מהווה בכל רגע ורגע. דער אלטער רבי איז מסביר ווי דער נברא קען נישט שטיין אן דער דבר הוי'. ווי דער אלטער רבי ברענגט ארויס ווי ווי דער נברא ווי דער נברא בעצם ווי ער אליין קען נישט שטיין, בכדי אז ער זאל זיין א דבר הקיים דארף מען האבן אלוקות, בשעת א מענטש פארשטייט דאס און דאס און דאס גיט אים אן אנדער, נישט אלוקות עפעס א כח, ער פארשטייט ווי דער נברא אליין שטייט נישט, ווי דער נברא אליין קען זיך נישט האלטן, און און ער פארשטייט ווי אלוקות אז דאס איז דער גאנצער אז דאס האלט דער נברא. און דאס דאס פארבינדט נישט אלוקות עפעס א זאך וואס גיט א מענטש כח אז ער פארשטייט עס און ער איז ער ער איז דאס ער נעמט עס אריין אין זיך יעמאלט ווערט עס ווערט עס ווערט עס א טייל פון לעבן אביסל איז מ'דארף האבן דעם מ'דארף האבן דעם מ'דארף וויסן מ'דארף האבן דעם בטחון אז אז מען לערנט און מ'וועט און מ'וועט טון אין דעם וועט עס טאקע וועט עס טאקע אריינקומען דאס דאס דארף מען